קאסעט צוויי, זייט דריי, המשך. נאר באלד איז אלץ פארשטומט געווארן. קוזמין איז פארציטערט געווארן, פארשטיינערט, פארגליווערט. קוזמין איז געווארן איין מאשין וואס האט געהאלטן א נאדל אין די האנט און האט גענייט. אין ווארשטאט האבן זיך באוויזן אנקל מאזעס אליין מיט א גרויסער שער אין האנט אָן אַ ראָק, נאָר די קייט פֿון זײגער האָט פֿאַרנומען די גאַנצע ברייט פֿון זײַן דיקן בויך און האָט צוגעגעבן זײַן פֿיגור אַ וויכטיקייט. ער האָט נאָר געשוויגן, נאָר אויפֿגעעפֿנט די אויגן און זיך אומגעקוקט. קוזמין האָט געצויגן די קעפּ צו די הויזן און גענייט. אָנקל מאָזעס איז צוגעגאַנגען צום פֿאָטער און אים אָנגענומען בײַן אָרעם. טאַטע, קום אַראָפּ! איך וויל נישט! וואָס וועסטו מיר טאָן? וואָס? כ'האב נישט מורא פאר דיר! האט דער אלטער מעלניק געשריגן און געקלאפט מיטן שטעקן מיט קוראזש, וואס ער האט שטענדיג געקראגן נאכן מאכן א שנעפסל. טאטע, דו שטערסט זיי צו ארבעטן! זיי באדארפן זיין אליין! קום אראפ מיט מיר! האט דער זון ווייך אנגענומען אין פאטערס האנט. כ'וויל נישט גיין! כ'האב נישט קיין מורא פאר דיר! וואס ביסטו פאר א נייער פרעה? פאר א קיסר? איך האב פארן סאמע נאטשאלניק נישט קיין מורא, איך האב פאר קיינעם נישט קיין מורא, איך באדארף נישט וואס דו האסט געוואלט האבן פון מיר, וואס האסטו מיר אראפגעבראכט, שיק מיר צוריק, איך וויל צוריק פארן אהיים. דו וועסט צוריק פארן? וועסט צוריק פארן? קום אראפ טאטע, שטער זיי ניט. כ'וויל נישט גיין, האט דער אלטער געשריגן, איך באדארף דיך צו אלדי שווארצע יאר.

איך וויל דא ניט זיין. אנקל מאזעס האט געטראכט וואס צו טאן. דער פאטער האט ער זייער געאכט, דאס איז געווען ביי אים אן עהרע זאך, אבער פארשעמט ווערן פאר זיינע לאנדסלייט, פאר וועלכע ער איז געשטענדיק ארויסגעקומען מיט זיין גאנצער הערשאפט, דאס איז געווען זיין קראפט, האט ער נישט געקענט. האט ער זיך אבער באלד געפונען און געביטן דעם טאן, אז דו ווילסט נישט גיין, דארף מען נישט. אלרייט, בלייב דא מיט דיינע לאנדסלייט, רעד וועגן קוזמין, וועגן אלטע שררה, דעם מלך אביון וואס האט פארמאגט זיבעצן מיט א האלבן טאלער אמעריקאנער געלט. בלייב דא, בלייב דא, איי לייק איט, אז דו זאלסט מיך ענדזשויען, און איז אוועק פון פאטער. דער אלטער האט נאכגעשריגן, וואס פאר א פרעה ביסטו געווארן, ווער ביסטו, דעם אלטן מעלניק'ס א זון, האסט א פאטער א שיכור, וואס איז מיט דיר דער יחוס, האט דער פאטער געזידלט דעם זון, קוזמין האָט זיך ניט דערוועגט צו הערן. אָנקל מאָזעס איז אַרומגעגאַנגען אַרום די ניימאַשינען און באַטראַכט די אַרבעט. ער איז זייער ערנסט געווען און פֿאַרטראַכט. זײַן ערנסטקייט האָט אַ שרעק אָנגעוואָרפֿן אויף די לאַנדסלײַט און עס האָט זיך זיי אַפֿילו נישט פֿאַרגלוסט צו פֿרייען זיך פֿון דעם אַלטנס זידלערייען. אַז אָנקל מאָזעס איז אָנגעקומען צו אַהרן מעלניקס טיש, איז ער געבליבן שטיין אַרײַנגעשטעקט די הענט אין די קעשענעס און אַ מינוט אים באַטראַכט. דו וועסט איבערלאזן סעמען דעם אדרעס? איך וועל צו דיר זונטאג ארויסקומען, האט דער אנקל געזאגט ווי פאר זיך און איז אוועקגעגאנגען מיט א שמייכל און איז צוגעגאנגען צום פאטער. נו טאטע, איצט וועסטו שוין גיין מיט מיר? קום דאונסטערס מיט מיר, טאטע. איך וועל נישט גיין, האט דער אלטער נאכאמאל אנגעהויבן צו שרייען, וואס פאר א פרעה ביסטו געווארן אין אמעריקע? איך האב נישט קיין מורא פאר דיר? נא זע דעם פרעה'ס מלך מצרים

אהרן מעלניק איז געבליבן זיצן א צוטומלטער און א דערשראקענער. דער אנקל וועט ארויסקומען צו אים זונטאג זען מאשען? דער אנקל צו אים אין שטוב אריין. דער אנקל צו אים אין שטוב זען מאשען! אהרן מעלניק און זיין ווייב ראזע האבן אויסגעפוצט דעם פארלאר אויפצונעמען דעם אנקל. מען האט ארויסגעשלעפט די גרויסע בעטן, דעם טיש פון קיך האט מען ארויסגעקליבן אין א פארלאר אריין, אויסגעשפרייט מיט א פסח טישטעך.

דאָס בשמים-ביקסל, צוויי קליינע זילבערנע בעכעלעך און אליהו הנבֿיאס גלעזערנער כּוס האָט מען אויסגעוואַשן, אויסגעפּוצט, אַז זיי זאָלן פֿינקלען, און אַוועקגעשטעלט אויפֿן שפּיגעלע. די קינדערלעך האָט מען אָפּגעוואַשן, אויסגעצוואָגן די קעפּעלעך, ווי אויף פּסח צום סדר. יום-טובֿדיק אָנצוטאָן פֿאַר אַלע איז אָבער נישט געווען. האָט איינס געהאַט אַ פּאָר גאַנצע שיך, האָט אײנס קײן קלײדער ניט געהאַט. האָט דאָס אַנדערע אַ קלײדל געהאַט, האָט עס אָבער קײן גאַנצע שיך ניט געהאַט. איז געבליבן, אַז מע זאָל זײ פֿאַרלײקענען, פֿאַרלײקענען נישט, נאָר באַהאַלטן, אַװעקשיקן פֿון שטוב אַרױס אױף דער צײַט, װען דער אָנקל װעט אין שטוב זײַן, און מיט די גוטע רעשטלעך פֿון זײער אָנטועכץ זאָל מע זיך באַנוצן פֿאַר די אַנדערע קינדער. דער גורל איז אױסגעפֿאַלן אױף צילע.

זי האָט זיך געמוזט איצט אָפּזאָגן פֿון די גליקלעכע פֿאַנטאַזיעס און באַנוגענען זיך נאָר מיט אַ בליק דורך אַ שפּאַרע אין פּאַרלאָר אַרײַן, וווּ דער אָנקל וועט זיצן, אַז מע וועט זי נאָר לאָזן. און ראָזע האָט זיך איר דערמאָנט אָן אירע יונגע יאָרן. זי האָט געוואָלט דעם אָנקל געפֿעלן. זי איז געווען שטאָלץ אויף איר קינד, אויף מאַשען, וואָס אירס אַ קינד האָט אַזוי פֿיל חן געפֿונען אין די אויגן פֿון אָנקל, און וואס דורך איר וועלן אלע גליקליך ווערן. איר קינד'ס חן איז געווען איר אייגענער, זי האט אויסגעזוכט פון קאסטן וואס נאר זי האט געקענט געפינען. וואס האט זיך איר געדאכט אז עס וועט פארשטעלן איר ארעמקייט אין די אויגן פון אנקל? זי איז געווען א באלעבאסטע פון דער היים, א באלעבאטישע טאכטער, און אזא האט זי געוואלט זיך ווייזן פאר'ן אנקל. זי האט באפוצט און באשיינט איר היים, אירע קינדער און זיך אליין. שכנים האבן פארשטאנען די וויכטיגקייט פון דעם באזוך און האבן געהאלפן מיט אלץ וואס זיי האבן נאר געקענט. זיי האבן ראזען אויסגעבארגט פון זייערע הייזער זייער אייגענע ארעמקייט. איינער האט געבארגט א שטיקל געשניטן גלאז, א חתונה מתנה, און אוועקגעשטעלט אויפן טיש, אן אנדערע א צוויי נייע שטולן. ווארום אלע האבן שוין געהערט פון דעם גרויסן אומגליק וואס האט געטראפן די מעלניקס נעקסט דאר, אז דער אנקל האט זיי געהעכערט גאנצע פינף דאלער א וואך צוליב א קינד א מיידל און דער אנקל מאזעס קומט אליין זיי באזוכן, האבן אלע געוואלט מיטהעלפן צו געווינען דאס גרויסע גליק, דעם אנקל מאזעס'ס חסד. אהרן מעלניק האט אנגעקוקט זיין פרוי, זיינע קינדער, זיין היים, ער האט זיינע אויגן נישט געגלייבט. ער האט נאך קיינמאל אין אמעריקע נישט געזען זיין פרוי אזא שיינע, אזא אויסגעפוצטע, זיינע קינדער אזעלכע ריינע און זיין היים אזא רייכע און אנגענעמע, און ער איז דאנקבאר געווען דעם אנקל מאזעס פאר דעם גליק. ער האט שוין דעם אנקל אלץ מוחל געווען, מוחל געווען די פארשקלאפונג און דאס פארשעמען, ער האט נאר געזען דאס גוטס וואס דער אנקל האט אים געטאן. ער האט אים געהעכערט גאנצע פינף דאלער מער א וואך, און דער אנקל אינטערעסירט זיך מיט זיינעם א קינד, זיינס א קינד האט געפונען ביי אים גנאד, און דער אנקל קומט אליין צו אים אין שטוב אריין. ער איז געווארן א הייסער אנהענגער פון אנקל, ער האט נאר געזען אין אים גוטס און ער איז באמת דאנקבאר געווען פאר דעם גליק וואס ער האט אים געשענקט. די משפחה, דער ברודער בערל מיט דער שוועגערן, זענען אויך געקומען אויפנעמען דעם אנקל. די שוועגערן האט זיך אויסגעפוצט ווי זי וואלט אין טיאטער געגאנגען,

אַלע האָבן דערהערט פֿון דעם גרויסן גליק און אַלע האָבן זיך געוואָלט וואַרעמען אין דער זון. מען האָט איצט שוין געחנפֿעט אי אַהרנען אי זײַן ווײַב ראָזען. נאָר ראָזע און אַפֿילו אַהרן זײַנען נאָר נישט צופֿרידן געווען פֿון דעם באַזוך, וואָס די משפּחה האָט זיי איצט אָפּגעשטאַט. עס האָט זיך זיי געדאַכט, אַז דער אָנקל געהערט שוין צו זיי. עס איז זייער אָנקל, און איצט קומט די משפּחה אַ ביסל לעקן פֿון דעם צוקער, וואָס געהערט זיי. דער אָנקל האָט געלאָזט לאַנג אויף זיך וואַרטן. אַזוי ווי ער וואָלט זיי ניט געווען פאַרגונען דאָס גליק, האָט ער עס געלאָזט זויער ווערן. די קינדער האָבן דערווייל די קליידלעך שמוציק געמאַכט און די שכנטעס זיינען מיד געוואָרן די אויגן זיך אויסקוקנדיק אויפן אָנקל. איינער האָט געפרעגט דעם אַנדערן, וואו איז ער? אין די אויגן פון דער שווערגערן האָט זיך שוין באַוויזן דאָס פייערל פון נקמה. די שווערגערן גענענדל האָט שוין העכער געלאַכט און גערוימט זיך מיטן מאַן אין אויער. אז מער האט ער נישט בעסערס צו טון ווי נאר אהערצוקומען, און ווי אויף צו זעצען נישט די שונאים איז דער אנקעל דווקא יא געקומען, אריינגעפאלען אין קיך מיט סעמען, פלוצלונג, אפגעשטעלט זיך אין קיך און נישט געוואלט ווייטער גיין, ווי ער וואלט זיי נישט געוואלט פארגינען דאס פארגעניגען אז ער זאל זען דעם פארלאר, האט ער זיך אוועקגעזעצט אויפן ערשטען בעסטען שטול אין קיך, נישט דעם ראק און נישט דעם הוט אויסגעטון, נאָר מיטן שטעקן אין האַנט האָט ער זיך אַרומגעקוקט אין קיך אויף די לאַנדסלײַט און אויף דער משפּחה, וואָס זענען אַלע געשטאַנען פֿאַר אים אין שרעק, און געזאָגט ווי צו זיך, עס איז אָל רײַט דאָ, מײַנע לאַנדסלײַט וווינען זיך דאָ זייער שיין. ער איז צופֿרידן געווען פֿון זיך, וואָס ער גיט זײַנע לאַנדסלײַט פֿײַן צו פֿאַרדינען, אַז זיי זאָלן קענען וואוינען אָנשטענדיק און זיך אָנטאָן אָנשטענדיק, איז ער בעסער געוואָרן. ער האָט זיך געטראַכט, אַז אייגנטלעך איז ער אַ גוטער מענטש, און דאָס האָט אים געבראַכט אין אַ גוטן הומאָר. ער האָט אָנגעהויבן צו שמייכלען און אויפֿגעהויבן זיך און געגעבן אַ טריט אין פּאַרלאָר. דער פּאַרלאָר איז אים נאָך מער געפֿעלן געוואָרן, געזען דעם שיינעם שטול מיט דעם שיינעם טיש, וואָס איז געווען סערווירט מיט קוכן און פֿרוכטן. ער האָט אויסגעשטרעקט די האַנט צו די פֿרוכטן, און אַלע זיינען דערפֿרייט געוואָרן, וואָס דער אָנקל נעמט עסן. נאָר קיין פֿרוכטן האָט ער נישט גענומען. ער האָט באַטראַכט דאָס גלאָז און געזאָגט ווי צו זיך, קאַט גלאַז? ס'איז אָלרײַט. ער האָט זיך געהייסן ווײַזן די קינדער, אַהרן, האָט מען אים געוויזן די קינדער, ער האָט זיי באַטראַכט. און וווּ איז מאַשע? איי לייק טו סי מאַשע. נאָר מאַשע איז אין ערגעץ נישט געווען צו געפֿינען. זי האָט זיך ערגעץ באַהאַלטן. דער טאַטע, די מאַמע און די גאַנצע משפּחה זענען אַרומגעלאָפֿן זי זוכן, מען האָט נישט געוווּסט וווּ זי איז. ענדליך האט מען זי געפונען ביי א שכנ'טע. דער פאטער האט זי געשלעפט ביי דער האנט און דער פעטער בערל האט איר נאכגעשריגן, נאריש מיידל, גיי אריין! וואס טוסטו דא? עס איז דאך דא דער אנקל! מאשע, דו מאכסט דאך מיר אומגליקליך, אויפ'ן לעבן אומגליקליך! האט זיך דער פאטער געבעטן. מאשע איז געווען אנגעטאן אין איר ניי קליידל, אין א ניי שירצל מיט אירע צוויי לאנגע שווארצע אויפגעצויגענע צעפ, אירע בעקלעך האָבן געשלאָגן מיט פֿײַער. זי האָט פֿאַרביסן אירע קליינע יונגע ליפּעלעך מיט אירע קליינע ווײַסע ציין און געברומט, I don't want to see him. לאַנג האָט זי דער אָנקל באַטראַכט און געשמייכלט, She is the girl וואָס האָט מיר גערופֿן ביסט? אַ נאַריש מיידל, זי ווייסט דען וואָס זי רעדט? האָט דער פֿעטער בערל געפּרוּווט פֿאַרענטפֿערן. Nothing. I like it. נו, דערפֿאַר וואָס דו האָסט מיר גערופֿן ביסט? האסטו שאקאלאד? סעם! האט דער אנקל גערופן סעמ'ען. סעם האט שווייגנדיג דערלאנגט א פודעלע שאקאלאד דעם אנקל. דער אנקל האט עס איר געגעבן. יא! דאס האסטו פאר ביסט! מאשע האט נישט גענומען. נעם! נעם, קינד! וואס טוסטו? האבן אלע איר צושריגן. מאשע האט צוגענומען דעם שאקאלאד. עפן אויף! וועסט עפעס געפינען! עפן אויף, מאשע! עפן אויף! האבן אלע צו איר געשריגן. מאשע האט אויפגעעפנט דעם שאקלאד מיט ציטערנדיגע הענט. פון פודעלע זענען ארויסגעפאלן עטליכע צען דאלאר פאפירלעך און שטיקלעך צירונג. דאס געלט איז פאר דער מא און די דזשולערי איז פאר דיר. דערפאר וואס דו האסט מיר גערופן ביסט. האט דער אנקל געזאגט מיט א שמייכל. מאשע האט אויפגעהויבן אירע פולע שווארצע אויגן ווי קינדיש זיי זיינען נאָך געווען, אַזוי זאַפטיק זיינען זיי שוין געווען, און זי האָט זיי רוען געלאָזט אויפן אָנקל מאָזעס. אַ קאָקעטעריע איז געלעגן אין דעם בליק, וואָס האָט אַרויסגעגעבן די צוקונפטיקע פרוי, פאַרהילט איז נאָר געווען די קאָקעטעריע מיט אַ הילה פון קינדערישער פאַרשעמטקייט. דעם אָנקל מאָזעס איז דער בליק געפעלן. ער האָט אין זיך געשמייכלט. דאַנק דעם אָנקל, גיב אים א קוש אין האנט! האבן איר אלע נאכגעשריען. מאשע האט זיך פארלארן. זי האט געוואלט טון וואס אלע האבן איר געהייסן. דער אנקל האט זיך אבער נישט געלאזט קושן אין האנט. דער אנקל האט זי ארומגענומען ביים קאפ און איר געקושט אין די האר. אלע זענען גליקליך געווען. אין אסאך אויגן האבן געגלאנצט טרערן און טאטע-מאמע זענען געווען אויפ'ן זיבעטן הימל. איך קען אויך, איך קען אויך! האָט צילע פּלוצעם געגעבן אַ פֿאַל אַרײַן אין מיטן דער חתונה, אַ האַלבע נאַקעטע און אַ האַלבע נישט-אָפּגעוואַשענע. דאָס קינד האָט צוגעקוקט די סצענע דורך דער קיך און איז געוואָרן אייפֿערזיכטיק און האָט זיך נישט געקענט אײַנהאַלטן. גאָט מײַנער! האָט זי די מוטער געכאַפּט און געוואָלט זי באַהאַלטן, אָבער דער אָנקל מאָזעס האָט זי שוין באַמערקט. ווער איז דאָס? גאָרנישט, אַ קינד, האָט זיך אַהרן פֿאַרענטפֿערט. און װאָס קענסטו? האָט דער אָנקל געפֿרעגט. מאָװי שפּילן, האָט צילי אַרױסגעװוּנקען מיט אירע אײגעלעך און שמוציק פּענעמל פֿון אונטער דער מוטערס יום-טובֿדיקן קלײד. מאָװי שפּילן? דאָס איז שײן, קאַמאַן, קאַמאַן! יאָ, דאָ האָסטו. אָבער די מוטער האָט שױן געהאַט באַהאַלטן די אָרעמקײט אין אַ װינקל, נאָר די אָרעמקײט האָט פֿון דאָרטן אַרױסגעװײנט. קאפיטל צען, קוזמינער לאנדסלייט אנקל מאזעס שאפ איז געווען אוממעגליך צו ארגאניזירן אין א יוניאן שאפ. וויפיל די אידישע ארבעטער ארגאניזאטארן האבן נישט געפרואווט צו יוניאניזירן די לאנדסלייט פון אנקל מאזעס שאפ, האבן זיי זיך שטענדיג אנגעשלאגן ווי אין אן אייזערנע וואנט. די סיבה דערפון איז געווען וואס די באציאונגען צווישן אנקל מאזעס און זיינע לאנדסלייט איז נישט געווען קיין געשעפט באציאונגען נאר א משפחה באציאונג. אנקל מאזעס איז געווען פאר די קוזמינער לאנדסלייט ווי א הויפט פון א משפחה, ווי א רעגירער פון א קליינער מלוכה. די קוזמינער לאנדסלייט זענען שטאלץ געווען מיט אנקל מאזעס'ס פארמעגנס. אז זיי זענען פארבייגעגאנגען פארביי א הויז וואס האט געהערט צום אנקל מאזעס האבן זיי זיך דערמיט געגרויסט ווי עס וואלט געווען זייער הויז. אנקל מאזעס האט זיך אריינגעמישט אין זייערע פאמיליע אנגעלעגנהייטן, זיי האבן זיך געלאדן פאר אים און אנקל מאזעס האט ארויסגעגעבן דעם פסק דין איבער זיי ווי א פארצייטיגער פאטריארך איבער זיינע משפחה אנגעהעריגע. זיי זענען געווען געטריי אנקל מאזעס, און טאמער האט ווער געפרואווט זיין אומצופרידן און דערמאנען א ווארט עפעס וועגן א יוניע, האבן עס די לאנדסלייט באלד איבערגעגעבן אנקל מאזעס. דער אנקל מאזעס איז ארויפגעקומען אין שאפ אריין, אויסגעזוכט דעם רעוואלוציאנער, אפגעשטעלט זיך לעבן אים און צוערשט אים לאנג און גענוי באטראכט, אזוי אז עס איז אים פון יענעם דאס חיות ארויס. סעם, ווי האט מען אים גערופן אינדערהיים? פרעגט ער זיין גובערנאטאר, ווייזנדיג אויפן רעוואלוציאנער וואס האט א יוניאן. משה גרויס, ענטפערט סעם אפ קורץ. אזוי? דאס ביסטו משה גרויס? דאס ווילסטו האבן א יוניאן ביי מיר? נישט ביי מיר גוטער ברודער, ביי מיר ארבעט מען ניט שבת ניט יום טוב, ביי מיר איז נישט קיין שאפ וואס מען זאל דא אריינלאזן יוניאן לייט, ביי מיר זענען לאנדסלייט, משפחה. וואלט ביי מיר געווען ארבעטער און א שאפ, וואלט מען ביי מיר געווען געארבעט אום שבת און אום יום טוב, אפילו אום ראש השנה און יום כיפור, ווי אין יעדער יוניאן שאפ. איך באדארף דאס ניט. ווייזט ער אויף זיין שאפ. איך לייג געלט צו דערצו. איך האלט דאס נאר אויף צוליב אייך, אז מיינע לאנדסלייט זאלן קענען מאכן א לעבן. וואס וואלט איר געטאן אן מיר? ווער האט אייך געבראכט קיין אמעריקע? צו וועמען זענט איר געקומען נאך א שיפס קארטע? נאך געלט? אז איר האט בעדארפט אייערע משפחות אהערברענגען? צו וועמען קומט איר אז איר האט טראבל? אז עס ווערט ווער פון אייך חלילה קראנק? האט אנקל מאזעס זיך צעשריגן הויך אויפן קול אז די לאנדסלייט האבן געציטערט. צו וועמען קומט איר? אלץ צום אנקל מאזעס, הא? איז עס אזוי? און דער וויל ביי מיר איינצופירן א יוני? ניט ביי מיר, ברודער. קיינער וועט מיך נישט נייטן אז מען זאל ביי מיר ארבעטן אום שבת און אום יום טוב. ביי מיר זענען קיין ארבעטער ניטא, ביי מיר זענען לאנדסלייט. מיין משפחה מאכט ביי מיר א לעבן, און איך ארבעט אזוי שווער ווי איר, איר זעט עס אליין, און פאר וועמען? פאר מיר באדארף איך עס ניט. אלץ נאר פאר אייך. איך וועל צושליסן מיין שאפ און זוכט אייך ערגעץ אנדערש וואו ארבעט. אז איר וועט באדארפן א פאר דאלער וועל איך אייך סיי ווי סיי געבן. האט נישט קיין מורא, נאר מער צו טון מיט דעם וויל איך נישט. וואס רעדט דער אנקל? וואס הערט דער אנקל זיך איין וואס א ליידאק יונג זאגט דארט? הייבן זיך אן די לאנדסלייט בעטן ביים אנקל מאזעס צוליב אים זאלן מיר אלע ליידן?

די מינוט בעט איבער דעם אנקל מאזעס האבן די קוזמינער לאנדסלייט געשריגן קושן אין האנט זאל ער קוש דעם אנקל מאזעס אין דער האנט, האט אהרן משה דער דארפסגייער און דוד דער פרעסער געשריגן אויף דעם רעוואלוציאנער. דער סוף איז געווען אז אנקל מאזעס האט זיך ניט געלאזט קושן אין דער האנט. דעם לאנדסמאן האט ער ניט אפגעזאגט פון דער ארבעט. יעמאלט פאר זיין נארישקייט האט מען אים א צונאמען געגעבן דער יונימאן. דאס הייסט אבער ניט אז מען האט ביים אנקל מאזעס נישט געארבעט אום שבת. פארקערט, שבת איז אין געוועלב ביים אנקל מאזעס געווען דער מערסט פארנומענער טאג. די פרומע לאנדסלייט האבן דעם טאג טאקע פארבראכט אין דער קאנגרעגעישאן, אינדערהיים מיט זייער משפחה, די נישט פרומע לאנדסלייט, דעם יונגן עלעמענט, האט אנקל מאזעס איינגעלאדן שבת אז זיי זאלן קומען אין געוועלב אריין צו העלפן פארקויפן אדער צו פארריכטן ווען מען באדארף צופאסן עפעס א קויפער. שבת איז געווען דער טאג ווען מען האט צום מערסטנס געלייזט, און דערפאר וואס די לאנדסלייט האבן נישט געקראגן באצאלט פאר זייער ארבעט, האבן זיי די קלייניגקייטן נישט געהאלטן פאר אן ארבעט, נאר פאר א געטריישאפט צום אנקל. דערפאר אבער פלעגן שבת ביינאכט די עלטערע לאנדסלייט זיך צונויפקומען ביי איינעם פון דער משפחה און פארברענגען דעם אוונט מיט זכרונות וועגן קוזמין. מען האט געשיקט נאך ביר און מען האט זיך אמוזירט מיט אלטן קוזמין. ס'רוב קוזמינער לאנדסלייט זענען דאך געווען מענטשן וואס האבן זיך דערצויגן אויף דער פרייער נאטור. קוזמין אליין איז געלעגן ביים ברעג פון דער ווייסל און איינגעטונקט צווישן פלוימענביימער און גרינסן, און אז עס איז געקומען פסח צייט האבן זיך שוין געטראגן אין קוזמינער לופט די לייכטע ווינטעלעך וואס האבן געבלאזן פון די פרייע פעלדער און האבן יעדער הארץ יונג געמאכט. עס זענען דאך געווען צווישן די קוזמינער לאנדסלייט אזעלכע אידן וואס האבן העלפט פון זייער לעבן פארבראכט אין סעדער, פישערס וואס זענען געשוואומען איבער טייכן און סטאוון, ווינטער אויפגעהאקט דאס אייז אין געפרערענע אזערעס, אידן שווייגערס וואס האבן אינדערהיים געהאט צו טון מיט מעלקן קי, מיט מילך, מיט גרינסן, מיט אויבסט, און דאך זענען זיי אלע געווען אפגעשניטן פון דער נאטור, פארבראכט זייערע טעג אין א פארשטויבטן שאפ. צי די זון האָט געשײַנט, צי אַ רעגן האָט געגאָסן, האָבן זײ גאָר נישט געזען מער, װי נאָר די פֿאַרבײַלױפֿנדיקע באַן. זײער זעלטן האָט אײנער פֿון די לאַנדסלײַט געהאַט די מעגלעכקײט צו זען דעם הימל בײַ טאָג. און האָט אַ קוזמינער פּלוצלונג אין אַ װינטער-אָװנט אַנטדעקט די לבֿנה, װאָס האָט דורך אַ שפּאַר אין הימל אַרײַנגעקוקט אױף אַ מינוט, און עס אין עסעקס-סטריט איז עס בײַ אים געװען אַזאַ חידוש, װי אַ נײַער לאַנדסמאַן װאָלט קוזמין אַריבערגעקומען. האָט זיך די קוזמינער געבענקט נישט וויסנדיק אַליין נאָך וואָס זיי בענקען. זיי האָבן געבענקט נאָך דעם קוזמינער הימל, נאָך דער לבנה, נאָך פֿעלדער און נאָך די קוזמינער סעדער. און ווי זיי זיינען זיך צונויפֿגעקומען, האָט מען גענומען קוזמין אויפֿן טיש אַרויף. וואָרום קיין אַנדער לעבן האָבן זיי ניט געהאַט, נאָר דאָס לעבן וואָס זיי האָבן הינטער זיך איבערגעלאָזט אין דער אַלטער היים. אנקל מאזעס איז געווען א קוזמינער לאנדסמאן, און כאטש ער איז געווען זייער באלעבאס, זייער הערשער, זייער געוועלטיגער, איז ער געווען דער זעלביגער לאנדסמאן וואס זיי. זיין לעבן איז נישט אנדער געווען פון זייערס. זיין קינדהייט און זיין יוגנט און זיינע שיינע טעג האט ער פארבראכט אין קוזמין. זיינע שענסטע זכרונות פון זיינען פונעם קליינעם שטעטל און פלעגט מען אים דערמאנען אן קוזמין, אן א מענטשן, וועלכן ער האט געקענט פון זיין יוגנט, אדער אן אן ארט און פלאץ אויף וועלכן ער פלעגט זיך שפילן מיט די קצבים-יונגען, האט עס אים אזוי גערירט, אז עס האבן זיך באלד אים באוויזן טרערן אין די אויגן. ער פלעגט אפטמאל אריינקומען צו די קוזמינער, ווען זיי האבן פארבראכט שבת אין אוונט ביי א לאנדסמאן, כדי צוצוהערן זיך צו די קוזמינער מעשות. נאָר ווען דער אָנקל מאָזעס פֿלעגט זיך באַווײַזן, זײַנען די קוזמינער פֿאַרשטומט געוואָרן, מורא געהאַט אַ וואָרט אויסצורעדן און האָבן געהאַלטן אין איין חנפֿענען און מכבד זײַן דעם אָנקל און צוהערן זיך צו אים. ער האָט געפֿילט, אַז ער האָט פֿאַרטריבן די פֿריילעכקייט פֿון זיי מיט זײַן אַרײַנקומען, האָט ער זיי פֿאַרלאָזט. וואָס עלטער אָנקל מאָזעס איז געוואָרן, אַלץ מער האָט ער אָנגעהויבן צו בענקען נאָך קוזמין. עס האָט זיך אים געדאַכט, אַז ער איז אַ נאָך אַ בחור, אַ יונגערמאַן און האַלט נאָך בײַ אַ שידוך טאָן. ער איז אַוועקגעפֿאָרן אין דער פֿרעמד זיך אַרויפֿאַרבעטן און געלט מאַכן, און איצט וועט ער אַהיים פֿאָרן קיין קוזמין אַ רײַכער בחור און וועט חתונה האָבן מיט אַ פֿײַנער קוזמינער מיידל, אַרויסנעמען אַ קינד פֿון אַ באַלעבאַטיש הויז און חתונה האָבן. זיין לעבן אין אמעריקע איז ביי אים נישט געווען פאררעכנט. ער האט דא נישט חתונה געהאט און נישט געפירט קיין בעלעבאטישקייט, דא האט ער זיך ארויפגעארבעט און געלט פארדינט. און איצט ערשט באדארף ער חתונה האבן און פירן אן אנשטענדיג בעלעבאטיש לעבן, ווי עס פאסט פאר א מאן ווי ער איז, פאר אנקל מאזעס. די יארן זענען אבער געלאפן און ער איז געווארן פארנומען אין געשעפטן און פארגעסן זיך. און ווען ער האט אויפגעוואכט און איז שוין גרייט געווען אנצוהייבן דאס נייע לעבן, האט ער איינגעזען אז צוריקצופארן קיין קוזמין איז ער שוין צו אלט. מאשע האט צוריק באלעבט זיינע האפענונגען. אנקל מאזעס האט דערפילט די עלטער און האט מורא געהאט חתונה צו האבן מיט א ווילד פרעמדער. פארלאזט האט ער זיך קיינמאל נישט אין זיין לעבן אויף א צווייטן. צו קיינעם האט ער קיין צוטרוי נישט געהאט נאר צו זיך אליין.

דענאָך האָט ער געהאַלטן מאַשען פֿאַר דאָס זײַניקע, פֿאַר עפּעס אַזעלכעס, װאָס באַלאַנגט צו אים, אַ טאָכטער פֿון זײַנס אַ משפּחה, װאָס אַרבעט בײַ אים, װאָס לעבט פֿון אים און װאָס זײַן גורל איז אָפּהענגיק פֿון אים. און אַלע, װאָס לעבן פֿון אים, האָט אָנקל מאָזעס געהאַלטן באַלאַנגען צו אים, זײ מיט זײערע פֿרױען און זײערע קינדער. מאשע איז אויסגעוואקסן פאר אים, ער באדארף נאר זען אז אנשטאט פיינט האבן, זאל זי פארגעטערן דעם אנקל מאזעס, און פארגעטערן וועט זי אים ווען ער וועט איר גוטס טון. מאשע איז זייער דערהייבן געווארן מיטאמאל אינדערהיים, זייט מען איז געוואר געווארן אז דער אנקל האט צוליב איר געהעכערט דעם פאטער'ס געהאלט אויף גאנצע פינף דאלער א וואך. טאטע-מאמע האבן אנגעהויבן דרך ארץ צו קריגן פאר איר. ווי עס וואָלט אויף איר געפֿאַלן אַ שטראַל פֿון דער גרויסקייט און שטאַרקייט, וואָס באַקליידט ווי אַ זון דעם אָנקל מאָזעס אין די אויגן פֿון די לאַנדסלייט. מאַשע איז געוואָרן אין די אויגן פֿון דער משפּחה ווי אַ וווּנדערקינד, וואָס באַצויבערט. מען האָט זי שוין ניט געלאָזט אַרבעטן אַזוי שווער, און די מאַמע האָט שוין מורא געהאַט צו שרײַען אויף איר. זי איז עפּעס געוואָרן מיט אַ מאָל ווי אַ יום-טובֿ-קינד. מאַשע האָט ניט פֿאַרשטאַנען, וואָס עס איז געשען. קאפיטל עלף, אסתר און אחשורוש. מאשע האט זיך דערצויגן אונטער די זוניגע שטראלן פון אנקל מאזעס'ס חסד. דורך איר איז אויך איר פאטער, מוטער, איר גאנצע משפחה דערהויבן געווארן. ווארום מאשע איז געווארן דאס ווינטשפינגערל דורך וועלכן מען קומט אן צום אנקל מאזעס'ס הארץ. עס איז עפעס געווען אין דער קליינע מיידל וואס האט דעם אנקל מאזעס געמאכט פארגעסן אן אלע זיינע געשעפטן און קאפ דרייענישן און געבראכט אים צו קלערן נאר וועגן זיך. און דערפאר האט דעם אנקל מאזעס אזוי געצויגן צו דעם קינד. ער פלעגט ליגן ביינאכט און נישט קענען שלאפן. אין קאפ האט זיך אים געפלאנטערט געשעפטן, קאנקורענטן, בעלי חובות. ער האט זיך פארגעווארפן, צו וואס? פאר וועמען? וואס פארברענג איך מיין גאנץ לעבן מיט זיי? קוים אָבער איז אים געקומען מאַשע אין זינען אַרײַן, איז אים ליכטיקער געװאָרן אין די אױגן. ער האָט זיך געזען אַ יונגערמאַן מיט לעבן, מיט אַ װילן. ער האָט זיך געזען בײַ זיך אין דער הײם בײַ אַ געדעקטן טיש, לעבן אים זיצט די, װאָס האָט אים ליב, װאָס לעבט מיט אים און קלערט װעגן אים. ער האָט שױן ניט געװאָלט, אַז זי זאָל זײַן זײַן קינד, נײן, דעם פֿאָטער האָט ער אָנגעהױבן גוטס טאָן צוליב איר, געהעכערט אים געהאלט און אראפגענומען פון שאפ און אוועקגעשטעלט אים פאר א קאסיר. צו מאשען האט ער געשיקט א מוזיקלערער זי צו לערנען פיאנא שפילן, געשיקט איר מתנות און פלעגט יעדער שבת און זונטיג ארויסקומען זי זען. די ערשטע זאך האט ער געמאכט אז דער פאטער אירער זאל זיך איבערציען אין א גרעסערע וואוינונג און מאשע זאל זיך לערנען און אסאך גיין שפאצירן.

און דאָס פּײַניקן זיך פֿון אָנקל מאָזעס צוריק יונג צו װערן, האָט בײַ אַלעמען אַרױסגערופֿן אַ רחמנות צו אים. הינטער זײַן רוקן האָט מען שױן אָנגעהױבן צו לאַכן פֿון אים און װערטלעך צו זאָגן איבער אים, אַ זאַך, װאָס איז פֿריִער קײן מאָל ניט געשען. אָבער אין די אױגן האָט מען פֿאַר אים דרך־ארץ געהאַט און זיך גאָרנישט געמאַכט זען און באַמערקן. אנקל מאזעס האט אבער אויף גארנישט געקוקט, ער האט אנגעהויבן צו לעבן ווי אין א פאנטאזיע, ווי אין א צווייטער וועלט, עס איז געווען ווי אנקל מאזעס וואלט געלעבט א פארקערט לעבן. אין זיין יוגנט האט ער זיך אפגעגעבן בלויז מיט געשעפטן, און זיין הארץ איז געווען טויט ווי דאס הארץ פון אן אלטן מאן. און אויף זיינע אלטע טעג איז אנקל מאזעס יונג געווארן, און האט אנגעהויבן צו לעבן צוריק זיין יוגנט וואס ער האט פארלאזן. אנקל מאזעס האט שוין ניט געלעבט מיט זיינע געשעפטן, ניט מיט זיינע אויסגעבראקירטע סחורות, מיט די פארלעגענע בלאיע מלבושים, ער האט געלעבט מיט א יונגע מיידל וואס האלט אין וואקסן און אנטוויקלען זיך פון א קינד צו א פרוי.

ער איז בעסער געווארן צו מענטשן, זיינע אויגן זיינען קלארער געווארן און ארויסגעהויבן זיך פון דעם פעטס וואס איז באפאלן זיין פנים. ער האט געשמייכלט, און טאמער האט ווער נישט געטון זיין פליכט אזוי ווי עס באדארף זיין, האט ער אנשטאט בייזערן זיך געשמייכלט. קיינער האט ניט פארשטאנען די ענדערונג וואס איז געווארן אין אים, כאטש אלע האבן געפילט אז די סיבה דערפון איז מאשע, און זיי האבן אויסגענוצט מאשען פאר זייער טובה וועגן. אזוי ווי אמאל האבן אידן באנוצט אסתר'ן אויסצובעטן טובות פאר זיי ביי אחשורוש-ן, האבן די קוזמינער לאנדסלייט אויסגענוצט מאשען פאר אנקל מאזעס. האט א לאנדסמאן געדארפט האבן א שיפסקארטע פאר זיין משפחה, האט מען געשיקט מאשען צום אנקל בעטן. האט ווער בעדארפט א טאכטער חתונה צו מאכן, גאלדענע ציין אין מויל זיך אריינשטעלן, אן אפעראציע צו מאכן, פאר אלצדינג האט מען געשיקט מאשען צום אנקל בעטן. מאַשען האָט דער אָנקל קײנמאָל נישט אָפּגעזאָגט. קױם האָט זי זיך געװיזן פֿאַר אים, זײַנען זײַנע אױגן קלאָרער געװאָרן, דאָס פֿעטס פֿון זײַן פּנים האָט זיך באַהאַלטן און איז צוריקגעגאַנגען אױף זײַן אָרט. זײַן גאַנץ אױסזען האָט דענסטמאָל געקראָגן אַ מענטשלעך געשטאַלט, און מען האָט פֿאַרשטאַנען דאָס פּנים זײַנס, װאָס איז אַן אַנדערש מאָל געװען אומפֿאַרשטענדלעך. אַזױ װי מאַשע האָט אַלץ געפּועלט בײַ אים, אַזױ װי אסתּר בײַ אַחשװרושן, האבן איר טאקע די קוזמינער לאנדסלייט א נאמען געגעבן אסתר, אנקל מאזעס, אחשורוש, און אהרן מעלניק, מרדכי היהודי. צוויי טויטע האבן זיך געקליבן צו פארן אויף יענע וועלט, דאס זיינען געווען דעם אנקל'ס פאטער דער אלטער מעלניק, און דער צווייטער איז געווען דער פעטער בערל. זיי האָבן זיך געקליבן קיין קוזמין שטאַרבן. דער פֿעטער בערל האָט שוין ניט געהאַט וואָס צו טאָן אויף דער וועלט. ער האָט געפֿילט, אַז זיין פּאַלאַץ, וואָס ער האָט זיך אָנגעגרייט אויף יענער וועלט, איז פֿאַרטיק געוואָרן פֿאַר אים, און די וועלט האָט אים אויף מער נישט געוואָלט. ער איז קראַנק געוואָרן, געשפּיגן מיט בלוט און נישט געקענט מער אַרבעטן. און ער האט אויך געהאט פארלארן זיינע קווארטיראנטן. די קינדער זיינע האבן חתונה געהאט, און מיטאמאל האבן זיך טאטע מאמע ארומגעקוקט און דערזען זיך אז זיי זיינען געבליבן אן קווארטיראנטן. עס איז נישטא ווער עס זאל דאס הויז אויסהאלטן. דער פעטער בערל האט געוואלט דווקא אהיימפארן, זיינע לעצטע טעג פארברענגען אין קוזמינער בית מדרש, תהילים זאגן, און באגראבן ווערן אויף קוזמינער בית עולם. די ווייב זיינע האט גע'טענה'ט אז איר קוזמין איז דארט וואו אירע קינדער זיינען, און נאך הונדערט און צוואַנציק יאר וויל זי ליגן דארט וואו אירע קינדער זיינען. האבן זיך מאן און ווייב געשיידט ביי זייער לעבן. דער פעטער בערל איז צוריקגעפארן קיין קוזמין שטארבן, און די מוטער איז געבליבן דא אין אמעריקע. לכבוד די צוויי טויטע זיינען זיך אלע קוזמינער לאנדסלייט צונויף געקומען א נאכט איידער די שיף גייט אפ צום פעטער בערל געזעגענען זיך מיט די טויטע. די צוויי טויטע דער אלטער מעלניק און דער פעטער בערל זיינען געזעסן פון אויבן אן טיש און געטרונקען לחיים מיט די אייניקלעך האט זיך מיט זיי געזעגנט. זיי האבן געוויינט ווי מען באוויינט טויטע. די לאנדסלייט האבן מחילה געבעטן ביי זיי. וואס איז דער חילוק? אַלע װילן מיר אַהײמפֿאָרן. אַלע װילן מיר פֿאָרן װוּהין זײ פֿאָרן, האָט זיך אָנגערופֿן אַ לאַנדסמאַן, אַן אַלטער ייִד, װאָס האָט זיך אױך פֿאַרבענקט נאָכן קוזמינער גוטן אָרט. ר' בערל גריסט זײ דאָרטן. אַז איר װעט זען דאָרטן מײַנע ר' יוסף, גריסט זײ. איר זאָלט זיך מיִען פֿאַר אונדז, האָט אַ ייִדענע אָנגעהױבן צו װײנען. נאָר די טױטע אַלײן זײַנען זײער פֿרײלעך געװען. זײ האָבן גאָרנישט געפֿילט, אַז זײ פֿאָרן שטאַרבן.

וועסטו דאך א שווארץ יאר זיך אויסריכטן? אוי, וועסטו זיך א שווארץ יאר אויסריכטן? האבן אלע לאנדסלייט זיך צולאכט פון טויטן וועלכער זאגט ווערטלעך. צו דער שיף זענען די לאנדסלייט ארויסגעקומען באגלייטן די טויטע ווי צו אן אמת'ע לוויה. די קינדער האבן געוויינט, געפאלן דעם פאטער אויפן האלז און געבעטן מחילה, טאטע, זיי אונז מוחל טאמער האבן מיר דיך ניט באהאנדלט ריכטיג. טאטע, מיר וועלן דיך קיינמאל נישט פארגעסן, כל זמן דו וועסט לעבן וועלן מיר דיר געלט שיקן. לאנג וועל איך שוין ניט באדארפן אייער געלט, האט דער פעטער בערל רואיג און גוטמוטיג געשמייכלט, בלייבט געזונט מיינע קינדער און געדענקט אין גאט. און ער האט אוועקגערופן טשארלי'ן זיין בן יחיד אין א ווינקל און געזאגט צו אים אזוי, איין זאך פארלאנג איך נאך פון דיר, מילא, איך האב אנדערש געוואלט, איך האב קיין ברירה ניט.

דאָ און דאָרט האָט װער אַ טרער געװישט און אײנער האָט גערױמט דעם צװײטן אין אױער אַרײַן. און מײַנער איז בעסער? און דײַנער איז בעסער? טשאַרלי, װעלכער איז דורך די פּאָר יאָר אױסגעװאָקסן אַ הױכער און אַ דאַרער בחור מיט אַ פּאָר שטאַרקע הענט, מיט אַ שטאַרקער בײנערדיקער ברוסט, איז געשטאַנען אַ פֿאַרשטײנערטער. ער האָט פֿאַרשטאַנען, אַז דער פֿאָטער פֿאַרלאַנגט פֿון אים עפּעס הײליקס און טײַערס. ער האָט רחמנות געהאַט אױף אים און צוגעשאָקלט מיטן קאָפּ, אָבער ער האָט קײן װאָרט נישט גערעדט. ער האָט דעם פֿאָטער גאָרנישט געקענט זאָגן, װאָרעם אין דער אמתן איז אים דער פֿאָטער געװען אַ פֿרעמדער. די מוטער האָט ער ליב געהאַט, װײַל די מוטער האָט זיך פֿאַר אים אָנגענומען און פֿלעגט אים באַשיצן געגן די שװעסטער, אָבער צום פֿאָטער מיט זײַן לערנען און דאַװנען און פֿרומקײט, װאָס האָט ער געפֿילט צום פֿאָטער? דערווײַל זײַנען די איידעמס געשטאַנען אין אַ ווינקל און האָבן זיך געסודעט און האָבן זיך צונויפֿגעלייגט געלט, און דער עלטסטער איידעם, דער גאַליציאַנער, האָט עס צוגעטראָגן בערלען. שווער, דאָס וועט איר דאַרפֿן האָבן אויף נאָך הונדערט און צוואַנציק יאָר, אַז מען וועט באַדאַרפֿן, זאָלט איר. אויף נאָך הונדערט און צוואַנציק יאָר באַדאַרף איך ניט. האָב איך מיך אַליין, גאָט צו דאַנקען, אָנגעגרייט פֿון מײַן אַרבעט. ווייזט דער פעטער בערל אויפן טארבעלע מיטן געלט וואס ער האט אויפן הארצן אנגעבונדן, נאר ביז הונדערט און צוואנציג זאלט איר מיך ניט פארלאזן, לאנג וועלן די הונדערט און צוואנציג יאר שוין ניט נעמען, איך פיל שוין, שמייכלט דער פעטער בערל. אז ס'איז געקומען זיך געזעגענען מיט דער ווייב, האט דאס פארפאלק ערשט פארשטאנען וואס אמעריקע איז געווען פאר זיי. געקומען זיינען זיי קיין אמעריקע מיט זייערע קינדער, די קינדער האט אמעריקע צוגענומען,

אירע כוחות, איר לעבן און אירע קינדער און שפייט אויס דאס וואס עס באדארף נישט מער. נאר באלד איז פרייליך געווארן ביי דער שיף. אנקל מאזעס איז ארויפגעקומען מיטן צווייטן טויטן. דער אלטער מעלניק איז טויט שיכור געווען. אין דער האנט האט ער געהאלטן דאס זעקל מיטן געלט וואס ער האט זיך אנגעקליבן אויף קבורה געלט פון זיין אייגענער ארבעט, געקלימפערט מיט געלט און געשריגן צום זון, איך באדארף דיך שוין אויף אלע שווארצע יאר! פרעה מלך מצרים מיט דיין גאנץ קעניגרייך אמעריקע פון הודו ביז כוש, אויף קבורה געלט האב איך אליין מיך אנגעקליבן, אויסגעארבעט מיט מיינע אייגענע הענט, אויסגעריבן אויף קאשע-מילכל און אויף וואס און צו וואס באדארף איך דיך? קום בערל, קום צוריק קיין קוזמין האט ער געריסן בערל'ן ביים ארבל, בלייב געזונט פרעה מלך מצרים האט ער דעם זון צוגעשריען, און איר לאנדסלייט עבדים היינו, גייט צוריק צו פרעה מלך מצרים ארבעטן,

די צוויי יונגע מענטשן האבן זיך צום ערשטן מאל ביי דער לוויה פון די אלטע באגעגנט ווי דערוואקסענע, און די יוגנט האט געצויגן איינס צום אנדערן. זיי האבן נישט געזען די אפפארנדיקע שיף מיט די טויטע, זיי האבן גערעדט עפעס פאר זיך און האבן הויך געלאכט, ווייזנדיק איינס דאס אנדערע די ווייסע יונגע שטארקע ציינער. די לאנדסלייט האבן דערהערט זייער לאכן, האבן זיך אומגעקוקט און איינער האט געזאגט צום אנדערן, נא, דאס האסטו אמעריקע! זיי גייט דען עפעס אן? זיי ווייסן דען פון עפעס? פארט א טאטע אהיים שטייט ער מיט א מיידל און לאכט. זיי זענען גאר פון א גאנץ אן אנדער וועלט, גאנץ אנדערע מענטשן, וואס ווילסטו פון זיי? האבן די משפחה זיך געזאגט. צווייטער טייל, קאפיטל איינס, ער וועט האבן קינדער. אנקל מאזעס איז אריינגעקומען אינדערפרי אין זיין געוועלב אריין, אן אויסגעפוצטער אין א ווייסן אנצוג, און פארשמעקט א האלבע קראם מיט קאלגעיט'ס רויזן פארפום, וואס האט זיך געהערט פון אים פונדערווייטנס. זיינע געל געפוצטע שיך האבן געפינקלט פונדערווייטנס און אויסגעזאגט מיט זייער קוועטשנדיגן קוויטש. ער גייט. ווייל ער האָט אָקערשט איצט זיך געלאָזט גלאַט אָפּגאָלן, האָט זיין ברייטער דיקער פּנים געגלאַנצט ווי אַ חיה פיש וואָס מען האָט נאָר וואָס פון ים אַרויסגעצויגן. ער האָט אַראָפּגעכאַפּט זיין שטייפע הייכע פּאַנאַמע און געווישט זיך דעם צעשוויצטן קאָפּ און הייסן אָפּגעקאָכטן קאַרק מיט אַ ווייס-באַטיסטן טאַשנטיכל. די מענטשן אין קראָם האָבן זיך פֿאַר אימה געגעבן אַ כאַפּ אַרײַן אין די ווינקעלעך און געמאַכט זיך זײַן פֿאַרנומען מיט פֿאַנאַנדערלייגן די אָנצוגן, די הויזן, די רעק. ער האָט זיך אָפּגעשטעלט אין מיטן קראָם און געגעבן זיך אַ קוק אַרום אויף אַלע פֿיר זײַטן פֿון געשעפֿט, באַטראַכט די משפּחה, וואָס ער האָט געאַרבעט בײַ אים. זיי האָט זיך געדוכט, אַז דער בליק געדויערט אַ יאָר. ער האָט געגעבן אַ וווּנק מיט צוויי פֿינגער צוזאַמען און געגעבן אַ פֿרעג, אַלץ אָלרײַט? יעס, אנקל, האט ער אפגעענטפערט. וואס טוט קוזמין? האט ער געוויזן מיטן פינגער אויפן בוידעם, מיינענדיג די לאנדסלייט. נייען די ווינטער-רעק נומער דרײַ און פֿופֿציק. גוט, זע מ'זאל שניידן. קוזמין שוויצט און שלאפט נאר. זע צו מאכן קעש. שנייד ברודער וויפיל דו קענסט און מאך קעש. אלרייט אנקל. כ'וועל ניט זיין א גאנצן טאג. סעם, גיב אכטונג אלצדינג, אלרייט? יעס אנקל. אנקל מאזעס האט געגעבן צו סעמ'ן א וואונק מיט די אויגן ווי ער וואלט אים געוואלט פארגיטיגן, און ווידער געווארפן ארום זיך א בליק. בויז. זונטיק, היינט א הייסער זונטיק, שניידט'ס די איטאליענער און די טשיינעמענס. קעש מאכט'ס. קעש. און ער איז אַרױס פֿון געװעלב, קװיטשענדיק מיט זײַנע גרױסע גלאַנצנדיקע געלע שיך. די משפּחה האָט פֿרײַ אָפּגעאָטעמט, װען זײ האָבן אים שױן אָנגעקוקט פֿון הינטן. זײ האָבן זיך דערװעגט אַרױסצוגײן פֿון קראָם און געזען, װי דער אָנקל זעצט זיך אױף אױפֿן געדונגענעם אױטאָמאָביל, װאָס האָט געװאַרט אױף אים פֿאַר דער טיר, און אַ שמײכל האָט זיך באַװיזן אױף זײערע ליפּן. אלע האבן געוואוסט וואוהין דער אנקל פארט, און געווארפן הינטערארום בליקן אויף סעמען, און געשטופט איינער דעם אנדערן מאכנדיג מיט די אויגן אויף סעמען. ער האט געמיינט אז ער ירשנ'ט אים שוין, האט איינער אריינגעלאכט אין פויסט אריין, ווייזנדיג מיטן פוס אויף סעמען. נאר איינער? ער קען נאך האבן צוועלף קינדער, וואס מיינסטו ער קען ניט? ווי דער אלטער פעטריק אינדערהיים. האסט געזען א קארק? ברומט א צווייטער. סעם האט געפילט די בליקן הינטער זיך און פארשטאנען דאס לאכן. ער האט זיך אומגעקוקט אויף די יונגען, זיין בליק און זיין פנים האט אנגענומען דעם זעלבן אנשטעל וואס דער אנקל'ס. און באמת איז ער ענליך געווען אויפן אנקל. שארפע אויגן, א שפיציגע נאז און א שטארקע מענליכע קין. די יונגען האבן זיך דערשראקן פאר אים און געמאכט זיך רעדן וועגן געשעפט. סעם האָט אויסגעשפּיגן און איז אַרויס פֿאַר דער טיר נאָכקוקן דעם אָנקל, וועלכער איז שוין געווען לאַנג פֿאַרשוווּנדן. ער האָט שאַרף פֿאַרביסן די צען איבער די ליפּן. זײַנע הענט האָבן זיך געבאַלט אין פֿויסטן, און אַ קללה איז צעקריצט געוואָרן צווישן זײַנע שטאַרקע ווײַסע צען. האט ער דאס צוליב דעם אזוי געטריי געדינט דעם אנקעל? ער איז איבערגעליבן א יתום נאך דעם פאטער'ס טויט, האט אים דער אנקעל ארויפגעבראכט פון דערהיים. דינט ער אים זינט יעמאלט, פון פערצן יאר אן. דער אנקעל האט אים צו אלצדינג באנוצט, געמאכט פון אים זיין לייב-שקלאף, זיין שפיר-הונט. ער האט געשפיאנירט ביי די לאנדסלייט ביי דער משפחה וואס האט געארבייט ביים אנקעל. און אויסגעפונען ווער פון דער משפחה איז געטריי דעם אנקל און ווער נישט, און עס איבערגעגעבן דעם אנקל. דער יונג האט געטאן פאר'ן אנקל זאכן, פאר וועלכע ער האט געקענט אריינפאלן און פארפאלן ווערן אויפ'ס לעבן לאנג. ווי דענסמאלט ווען מען האט געכאפט די גניבישע סחורה פון דער פינפטער עוועניו, וואס ער האט זי איינגעגראבן אין קעלער, די רעק און די הויזן אויף וועלכע דער אנקל האט ארויפגענעט זיין פאבריק-צייכן, האט דאס סעם גענומען אויף זיך, און קוים מיט צרות וואס מען האט אים ארויסגענומען פון טראבל. ווען עס האט זיך געמאכט טראבל, האט עס סעם גענומען אויף זיך. ער האט פאר'ן אנקל דאס לעבן זיך איינגעשטעלט און פאר'ן אנקל וואלט ער נישט בלויז אין געפענגעניש געגאנגען ווען מען וואלט געדארפט, ער וואלט אויך א מענטשן געהארגעט. און אלץ האט ער געטון דערפאר ווייל ער האט געהאפט אמאל אליין צו פארנעמען דעם אנקל'ס ארט. די געטריישאפט צום אנקל איז נישט געווען אויס חניפה, עס איז געווען א פארגעטערונג צו דעם מענטשן וועלכן ער האט גענומען ווי א פארבילד, ווי אן אידעאל, צו וועמען ער וויל אמאל אליין ענליך זיין. סוף זייט דרײַ, המשך זייט פֿיר.